בסך הכל א פופציג יאר בערך, ווייל קודם כל איז דער אידישער ישוב פון ווארשע בכלל נישט געווען אזוי אלט ווי מען מיינט, בלויז אין די צוואנציגער יארן פון ניינצעטן יאר-הונדערט האבן די אידן באקומען אפיציעלע רעכט אין ווארשע, טראצדעם וואס אידן האבן שוין געוואוינט אין דער שטאט נאך אין דרייצעטן יאר-הונדערט, והשנית האָט זיך דאָס עיקרדיקע געזעלשאַפֿטלעכע לעבן פֿון וואַרשעווער ייִדישן ייִשובֿ ביזן סאַמע סוף פֿון נײַנצנטן יאָרהונדערט אָפּגעשפּילט אין דעם פֿאַרביסענעם קאַמף פֿון דער חסידישער מחנה קעגן די מתנגדים פֿון איין זײַט און צווישן די ביידע קעגן די אַסימילאַטאָרישע קרײַזן פֿון דער אַנדערער זײַט. און דער קאַמף קאָן מען דאָך נאָך נישט

וועלן מיר זיך נישט אפשטעלן באזונדער אויף די פאליטיש-געזעלשאפטליכע גורמים, אבער עס איז קלאר אז דאס ערשיינען פון פאליטישע פארטייען, בעיקר פון די ארבעטער פארטייען, אויף דער אידישער גאס האט געהאט א קאלאסאלע באדייטונג און השפעה אויף דער עמאנציפאציע פון ברייטע אידישע שיכטן, און גאנץ באזונדער פון דער יוגנט, וועלכע האט זיך גענומען רייסן מיט גרויס אימפעט

אין דער ליטעראַטור, צווישן דעם ערשטן און אויך דעם גרעסטן ייִדישן שרײַבער אין וואַרשע יצחק לייבוש פּרץ און דעם לעצטן, וואָס דער גרויזאַמער גורל האָט געוואָלט אַז גראָד ער זאָל שרײַבן דאָס ליד פֿון אויסגעהרגעטן ייִדישן פֿאָלק, דער לאָדזשער דיכטער יצחק קאַצנעלנסאָן וויקלט זיך אַדורך אַ ריזיגע פּלעיאַדע פֿון ייִדישע און העברעיִשע שרײַבער וועלכע האָבן אויסגעבויט און אָנגעזאַמלט

די צענדליגער פאלקשולן, אידישע גימנאזיעס, סעמינארן און העכערע בילדונגס-אנשטאלטן מיט יידיש, העברעאיש אדער פויליש אלס לערן-שפראכן, אדער גאר אוטראקוויסטישע שולן. מען וואלט געדארפט דערמאנען אויספירליך די ביכער-פארלאגן, ביבליאטעקן און בילדונגס-קורסן פאר דערוואקסענע,

און נישט ווייניג פון זיי האבן זיך געהאלטן ביים מיטן רעליגיעזן לאגער, פאר וועלכן יעדע קולטור אדער ליטעראטור, שוין אפגערעדט פון קונסט און טעאטער, זענען געווען טרייף-פסול. די פארטייען, יוגנט באוועגונגען, די וועלטליכע שולן, דאס צייטונגס וועזן, און די ליטערארישע ווי אויך די קולטור טעטיקייטן האבן וואס אן אמת, אסאך מיטגעהאלפן צום סעקולאריזירן דאס אידישע געזעלשאפטליכע לעבן, אבער די שפורן פון דעם נישט ווייטן עבר האט זיך גאר נאך געלאזט גאר שטארק פילן אין ברייטע קרייזן פון ווארשעווער אידנטום. מען טאר נישט פארגעסן אז מיט דער צייט האט אויך די רעליגיעזע און אפילו די חסידישע מחנה זיך אויסגעלערנט באנוצן מיט א היפש ביסל פון די מאדערנע מיטלען און דרכים.

א גאנץ היפשן באגאזש פון שטעטל. דאס שטעטל האט טאקע פארמאגט א גרויסע טראדיציע פון ווארעמער אידישקייט, פאלקסטימליכקייט און נאך אנדערע וויכטיגע אייגנשאפטן פון דער פוילישער ליבער פראווינץ, אבער עס איז שווער צו זאגן אז מיט זיין גאנצן דראנג צו דערהויבונג, צום שטייגן בארג ארויף עקאנאמיש און גייסטיג, האט דאס שטעטל און זיינע עמיגראנטן קיין ווארשע און אויך אין אנדערע ערטער מיטגעבראכט מיט זיך רעאלע

פארן וועלטליכן וויסן, פארן גייסטיגן אויפשטייג, פאר פראגרעס, פאר נאציאנאלן און געזעלשאפטליכן רענעסאנס. מיר טארן אויך נישט פארגעסן די שווערע עקאנאמישע באדינגונגען פון דעם גרויסן רוב אידן אין פוילן בכלל און אין ווארשע בפרט, די גרויסע ארעמקייט, די נאציאנאלע דערנידעריקונג, די שווערע שיקאנעס, און נישט איינמאל אויך ממש פאגראמען וועלכע האבן באגלייט דעם פוילישן און אויך דעם ווארשעווער איד,

וואס טעאטער האט געהאט פאר זיי א ממש מאגישע צוציאונגס קראפט, נישט זעלטן האט מען דארטן געקענט באגעגענען א בחור וועלכער האט בגניבה אראפגענומען פון קאפ זיין קיילעכדיג אידיש היטעלע און אומבאהאלפן אויסבאהאלטן הינטער די אויערן זיינע לאנגע פאות, על פי רוב איז אזא באזוך אין אידישן טעאטער געווען דער סאמע ערשטער געוואגטער שריט ארויסצוגיין פון צווישן די ענגע ווענט פון בית מדרש, א שריט. נאך וועלכן עס איז כמעט קיינמאל שוין נישט געווען קיין צוריק. ליידער איז דאס אידישע טעאטער אין ווארשע נישט תמיד געשטאנען אויף א גאר הויכן קינסטלערישן און גייסטיגן ניווא, און נישט איינמאל האט עס במחילה מכבודו אונטערגעזינדיגט מיט ביליגקייט און שונד. אין ווארשע האט וואס אן אמת געווירקט די מאמע פון אידישן טעאטער אסתר רחל קאמינסקי, און עס האבן דארטן געשפילט אזעלכע קינסטלער ווי יוליוס אדלער, מאריס שווארץ, אלעקסאנדער גראנאך,

כּדי צו לערנען גרינטלעך און פֿלײַסיק אַזעלכע קעגנשטאַנדן װי ליטעראַטור, געשיכטע פֿון טעאַטער, דראַמאַטורגיע, דיקציע און אַזױ װײַטער. זײ האָבן געלערנט בײַ אַ צװאַנציק לערערס פֿון אַ קאַליבער װי טאַקע װײכערט אַלײן, דאָקטער יצחק שיפּער, דאָקטער רפֿאל מאַלער און אַנדערע. און ערשט נאָך די דרײַ יאָר לערנען איז די סטודיע אױפֿגעטרעטן מיט עקספּערימענטאַלע פּיעסן, געשטעלט אױף דעם מאָדערנסטן אופֿן,

ווי חסידות האט באזיגט דאס לומדישע ווארשע. אין ווארשע, די עיר ואם בישראל, האט געלעבט א פארשידנארטיגע אידן, לומדים, מתנגדים, משכילים, רייכע סוחרים, און ארעמע קרעמער, בעל מלאכות, שניידערס, שיסטערס, סטאלערעס, גלעזער און טרעגער, וועלכע פלעגן זיך מפרנס זיין מיטן טראגן פעק סחורות,

א גרויס סאמעטן קאפל, א זיידענע זשופיצע, אדער ווי מען פלעגט עס רופן אין גאליציע א בעקישע, א גארטל ארום זיינע לענדן און א קאלירטע פאטשיילע ארומגעבינדן זיין האלז. די חסידים האבן דעם שבת קודש ארויסגעפירט אין גאס אריין, זייערע זמירות פלעגן זיך ארויסרייסן פון די שטיבלעך פון די פריוואטע הייזער וואו זיי פלעגן זיך פארזאמלען קידוש צו מאכן בציבור אדער פראווען א שאלעשידעס אדער גאר עסן מלוה מלכה.

א בית מדרש א רחבת ידיים מיט א דירה פארן רעבן. ר' איטשע מאיר האט לכתחילה נישט געוואלט איבערנעמען דאס פירעכץ, ער האט געשטעלט תנאים, דעם עול דער עולם זאל זיין א געקליבענער, נישט קיין אנלויפן חסידים, איבער קליאקעס קען איך קיין רבי נישט זיין, ווען א חסיד מאכט קאלע אפילו בחדרי חדרים איז ער פוגם דערמיט זיין רעבן. איטליכער איד איז געווען נייגעריג צו וויסן פארוואס דווקא אזוי ווייט פון שטאט האט ר' איטשע מאיר ווארשעווער מסכים געווען צו לאזן אויסבויען א חסידישן הויף. ביי חסידים פרעגט מען אבער נישט קיין קשיות. דער דעמאלסדיגער ווארשעווער רב ר' בעריש מייזעלס האט זיך ארויסגעכאפט מיט אזא שטייגער זאג. איך בין תולה האט ער געזאגט צום ערשטן גערער רעבן ר' איטשע מאיר אלטער אז איר האט אויסגעבויט א פעסטונג פון אידישקייט, און א פעסטונג בויט מען דאך כידוע מחוץ לעיר, זי זאל די שטאט באשיצן, יא די אייזן גאס אין ווארשע איז געווארן א פעסטונג פארן חסידישן דרך, פון אלע עקן פוילן האבן זיך געצויגן אהין די יונגעלייטלעך, עלטערע אידן און יונגערע בחורים, א טייל זענען געקומען לערנען, א טייל צו הערן וואס חסידות האט מחדש געווען, און טייל זענען געקומען שואל עצה זיין אין פערזענליכע אדער משפחה ענינים. זיין אשה איז פארשלאפט געווארן, אירע כוחות לאזן זיך ממש אויס, די רופאים זענען זי מייאש, איינער איז געקומען מיט טרערן אין זיינע אויגן באשר בכן א פארזעסענע בוגרת אין זיין היים איז מקצר טאטע מאמע די יארן, זי איז גראד א שטילע א שווייגנדיגע, וויפיל שדכנים עס האבן שוין געפריווט געפינען פאר איר א שידוך הגון איז זיי דאס נישט געלונגען, ס'איז ממש כלה כל הקיצין, איינער איז געקומען מיט א בקשה צום רעבן זיין פריץ וויל אים אפזאגן ער מוז פארלאזן די קרעטשמע פון וועלכע ער ציט שוין חיונה איבער צען יאר, זיין הויז איז געווען א בית ועד לחכמים עוברים ושבים רבנים, גוטע אידן און סתם נצרכים האבן תמיד געפינען א מקום מנוחה אין זיין היים. ער האט זיי אלע מהנה געווען מיט א געלעגער, א וועטשערע, א מלבוש און איטליכע און עטליכע פוילישע פיימס, אזא א פוילישע מטבע, ער איז שוין נישט מער קיין אינגערמאן און ווי אזוי וועט ער אצינד אנהייבן פון דאס ניי? דער רבי האט אלעמען אויסגעהערט, די צרות האבן אים אויך דערקוטשעט, ער האט זיך משתדל געווען בצרתם של ישראל, אפט מאל געשיקט א שתדלן צו יענעם פריץ און געבעטן רחמים ער זאל נישט פארטרייבן דעם אידן פון זיין פאסעסיע.

אזוי לאנג ווי דאס חסידות איז געווען אין לובלין, פשיסחא, קאצק, איזשביץ, ראדזימין, ווייט אוועק פון ווארשע, האבן זיי דאך מיט זייערע אויגן נישט געזען דאס חסידות, וואס חסידות מיינט. די משכילים האבן אנגעווארפן א מורא און פחד אויף די אויפגעקלערטע

ווען קעסט אינגעלייט האבן זיך מיטגעכאפט צו א חסידישן רבי'ן האבן זיי האט זיך געטוען חושך ביים שווער און שוויגער אין הויז, געווענליך האט דער שטן אויך צוגעהאלפן, מען האט פארלאנגט פראסט און פשוט דער איידעם זאל אפגט'ן זיין טאכטער. דער ערשטער חסידישער הויף אויף דער ווארשעווער אייזנגאס האט אבער צונישט געמאכט און פשוט מבטל געמאכט די אלע חשדים. דער רבי רב איטשע מאיר איז געווען א גאון אין נגלה, אלע ווארשעווער גדולים האבן זיך מיט אים שואל עצה געווען סיי אין הלכה סיי אין לומדות סיי אין קהל'ישע עניינים, אדרבה מתנגדים רבנים עשירים און נגידים האבן אליין געשיקט זייערע זין און איידעמס אויף דער אייזנגאס אין ווארשע, ווייל דארטן האט מען געלערנט תורה לשמה, ש"ס, ראשונים און פוסקים. דער אייזנגאס אין ווארשע איז געווארן א שם דבר איבער גאנץ פוילן. אהינצו האט ממש געשטראמט גרויס און קליין. דארט האבן זיך אפילו מתנגדים איבערצייגט אז דאס חסידות איז נישט געקומען מבטל צו זיין אידן פון תורה און פארנאכלעסיגן טיילן פון שלחן ערוך, נאר אדרבה צו פארטיפן אידישן דת און אריינברענגען שמחה אין אידישן אין אידנס תוך, הייליג געזאנג אין דער טאג טעגליכער וואכעדיגער ארבעט. אויף די נאלעווקעס האט רב הערש חסיד געהאלטן א מילכיגע קראם. פוטער, קעז, אייער, הערינג און סארדינען. דער מסחר איז געווען שווער, ווייל הערש חסיד האט נישט געהאט גענוג געלט איינצוקויפן סחורה, האט ער געפירט זיין מסחר מיט הלוואות, געכאפט דא א פופציגער, דארט א פינף און צוואנציגער, געקויפט א קעסטל אייער, א פעסל הערינג, צוריקבאצאלט איין חוב און געבארגט ביי א צווייטן א הונדערטער, זיין ווייב איז געווען אן אשה כשרה, האט זי אים ארויסגעהאלפן אין מסחר. אייגנטליך איז הערש חסיד'ס ארבעט באשטאנען אין באקומען הלוואות, א גמילת חסד'ל אויף א וואך אדער א טאג, אפגעבן און ווידער געבארגט, געמעקט און געשריבן, געשריבן און געמעקט, תמיד געווען פארשוויצט און זיך כסדר געווישט דעם שווייס פון זיין פנים מיטן ארבל פון זיין צייגענעם אדער אלפאגענעם כאלאטל.

הערש אליין האט פרייטאג נאך חצות היום נישט מער עוסק געווען אין מסחר, ער האט געהאט וואס צו טון, קודם כל האט ער אריין איינגעמויערט א גרויסן בלעכענעם קעסל אויף זיין אויוון אין קיך, אנגעגאסן א פינף זעקס קיבלעס וואסער עס זאל זיין טיי לרוב פארן עולם וואס פלעגט זיך פארזאמלען שבת פרי גאנץ

פלעגן שוין זיצן חסידים ביי הערש חסיד און זופן טיי, הערש אליין האט פאר שבת פארבריעט טיי ביי אים איז געווען א גאנצע עבודה, ער האט פארבריעט א פונט וויסאצקיס טיי און אריינגעגאסן אין א גרויסער פלאש, דאן האט ער פארבריעט א צווייט מאהל האט עס גערופן סענס שני און א דריט מאהל סענס שלישי, די גאר געהויבענע חסידים האט ער געגעבן סענס ראשון. די געווענליכע סתם חסידים סענס שני, און פאר די יונגלעך וואס פלעגן מיטכאפן זיך מיטן טאטן, סענס שלישי. רב הערש פלעגט האבן אן עבודה מיטן צוקלאפן צוקער, די קלעצלעך צוקער פלעגט ער מיט א מעסער צוטיילן אין פערטעלעך, ער קען דאך נישט צוגרייטן פאר הונדערטער חסידים גאנצע קלעצלעך צוקער. ווי שוין דערמאנט איז דער עולם נישט געקומען צוליבן גלעזל טיי ווי צוליב דער סביבה, ווען ווארשע איז נאך געשלאפן איז שוין ביי רב הערש חסיד געווען עומדים צפופים, ווייל פאר אלע איז דאך נישט געווען א בענקל אוועקצוזעצן זיך, זענען זיי געשטאנען, געזופט א טעפל טיי אדער א גלאז טיי און בשעת מעשה הנאה געהאט פון חסידישע דיבורים. רב הערש חסיד'ס פנים האט געשיינט פון שמחה משמש צו זיין אזוין געטובל'טן עולם שבת קודש, אין סאמע באגינען איז דאך א הויכער ענין. רב הערש חסיד איז תמיד געווען א צופרידענער, ווי פלעגט מען זאגן אין דער חסידישער שפראך, אן אויפגערוימטער, זיין פנים האט געשיינט, ער איז געווען א שמח בחלקו,

געגאַנגען איבער די װאַרשעװער גאַסן, אײַנגעהילט אין די טערקישע טליתים, און די ציצית האָבן זיך נאָכגעשלעפּט. ייִנגלעך האָבן זיך, האָבן זײ באַגלײט אױף רעכטס און אױף לינקס, זײערע פּײעס צעטראָגן אױפֿן װינט. פֿאַרבײַגײער, ייִדן און ערלים, האָבן זיך אָפּגעשטעלט, זײ נאָכגעקוקט מיט נײַגער אױפֿן דאָזיקן הילוך. א באזונדער חן האט געהאט די מלוה דמלכה'ס, איטליכע שטיבל האט געהאט אזא חברה וואס האט צוגעגרייט די וואך דער און די קומענדיגע וואך יענער א מלוה דמלכה, גאנצע תקנות זענען געווען ארום די הכנות, מען האט נישט געטארט קויפן קיין מאכלים, נאר איטליכער חסיד האט געבראכט א פולקעלע עוף אדער א שטיק לאקשן קוגל ווער א האלבע חלה אדער א שטיק קויליטשל געקויפט האט מען נאר א פלעשל יי"ש, יין שרף, כדי נישט צו פארשעמען עימיצן טאמער איז נישט געבליבן קיין שיריים פון שבת, האט מען אויך געקאכט א גריץ, עס איז גענוג געווען ווען עימיצער האט געבראכט עטליכע רויע קארטאפליס. דאס צוגרייטן די דאזיגע גריץ איז אויך געווען אן עבודה, ניט איטליכן האט מען צוגעלאזט ער זאל זיך פארען ארום דער ארבעט, נאר געשיקטע פעהיגע אינגעלייט האבן מיט געזאנג און שמחה געקאכט איטלעכן מוצאי שבת ביינאנדער בײַנאַנדער צוגרײטן דאָס דאָזיקע מאכל. זײ האָבן פֿון זײערע רײַכע און נגידישע הײמען געבראַכט צו עטלעכע מאַרך-בײנער מיט פֿאַרבראָקעכץ און צוגעגרײט אַ גריץ ממש מעדני-מלך, כּסעודת שלמה בשעתו. דער עולם האט שטארק הנאה געהאט, דעם זמר אל תירא עבדי יעקב און אליהו הנביא האט מען געהערט אין פארשידענע געגנטן פון ווארשע, שכנים האבן זיך געשטעלט הינטער די פענסטער, מתנגדים האבן פשוט מקנא געווען יענע חסידישע קבצנים וואס זענען א גאנצע וואך פארזינקען אין דאגות הפרנסה און דא אזא שמחה אזא פרייד ווי זיי וואלטן געווען עשירים אדירים.

בעט איך בײַ אײַך, יונגעלײַט, לאָזט זײ צו רו, טשעפּעט זיך נישט צו זײ, און טאָמער זענען זײ אײַך מבֿזה, זײַט עס סובֿל, מאַכט זיך נישט װיסנדיק. כּבֿיכול האָט באַשאַפֿן אַלע מינים באַשעפֿענישן. אַז ער האָט באַשאַפֿן מתנגדים, מסתּמא דאַרף ער זײ האָבן. װער װאַגט עס זיך אַנטקעגנצושטעלן זײַן װילן? ווען רבי איטשע מאיר אלטער האט זיך באזעצט אין גער, איז די חסידישע פעסטונג אין דער אייזנגאס נישט פארוויסט געווארן, אדרבה, דער עולם חסידים האט זיך פארמערט, נייע חסידישע הויפן זענען אויפגעקומען אין ווארשע. רבי ישעי'לע פראגער, רבי יעקעלע ראדזימינער האבן געפירט ביד חזקה.

די חברותא האט זיי געפאנגען גענומען. ביי זיך אין שטעטל זענען זיי געווען יחידים, גערודפט פון די מתנגדים און פון שווער און שוויגער. דא זענען זיי געווען א רבים, דא האבן זיי פריי געאטעמט, געדאווענט, געלערנט און געגעסן צוזאמען. די רייכע האבן זיך געטיילט מיט דעם ביסן פון זייער מויל מיט די ארעמע, זיי האבן אויסגעטוען זייער העמד פון לייב און עס אַװעקגעגעבן אַן אָרעמען בחור, װעמעס העמד איז געװען צעריסן. זײ האָבן געגעסן פֿון אײן שיסל, געזונגען זמירות אין מיטן װאָך און געזאָגט דברי תורה, געבענטשט מזומן און אַרױס אין אַ פֿרײלעכן ריקוד. װאַרשע איז פֿאַרפֿלײצט געװאָרן פֿון אַזעלכע חבֿריסעס, מען האָט זײ געזען שפּרײַזן איבער די גאַסן מיט זײער אײגנאַרטיקן הילוך, זײ האָבן זיך אױך אַראָפּגעכאַפּט צו די ברעגן פֿון דער װײַסל, דער קילער ווינט האָט צעפּלאָשעט זייערע פּייעס, זיי האָבן געפילט אַזאַ דערהויבנקייט, אַזאַ התרוממות, זיי האָבן זיך גאָר נישט געגליסט אַהיימצופאָרן. דאָס דאַווענען, דאָס לערנען און דאָס עסן צוזאַמען האָט דאָ באַקומען אַ מער רוחניות'דיגן טעם. דער חסידישער דרך האָט מיט גוטסקייט און אינערליכער שמחה איינגענומען דאָס מתנגדישע, לומדישע און משכילישע וואַרשע. ייִדישער זשורנאַל, טאָראָנטאָ, נײַנצן צוויי און זעכציק. פֿון משה ווײַסמאַן, דאָקטאָר לודוויג זאַמענהאָף אין וואַרשעווער ייִדישן שפּיטאָל. דער באַשאַפֿער פֿון עספּעראַנטאָ, דאָקטאָר לודוויג זאַמענהאָף, איז געווען ניט נאָר אַ געלערנטער באַשאַפֿער פֿון אַ נײַער שפּראַך, נאָר ער איז אויך געווען אַ סענטימענטאַלער מענטש מיט אַ גוט האַרץ. איך האָב געהאַט דאָס זעלטענע גליק צו קענען אים פֿון דער נאָענט, פֿינף חדשים, זעקס טעג אין וואָך. דעמאָלט האָב איך געזען, אַז ער איז נישט ווי אַלע דאָקטוירים, אַז ער איז אי אַ גוטער דאָקטער און אויך אַ געפֿילפֿולער מענטש,

פארן היילן זיך אין ווארשעווער אידישן שפיטאל, ווייל דארט זענען אריינגעגאנגען די גרעסטע דאקטוירים פון שטאט. אין אקטאבער טויזנט נײַן הונדערט איינס האט מען מיך א קראנקן געבראכט אין דעם שפיטאל, די אפטיילונג נומער פֿינף וואוהין מען האט מיך אריינגעטראגן איז פול געווען מיט קראנקע, האט מען פאר מיינעטוועגן אוועקגעשטעלט א בעטל אין קארידאר.

און גאלדענע ברילן אויף זיין דינער נאז איז געווען דאקטאר לודוויג זאמענהאף. איך בין געווען א נייער קראנקער און כ'בין געלעגן אין קארידאר, זענען זיי ביידע צוגעקומען גלייך צו מיר. פריידענזאן האט געטאפט דעם פולס, געקוקט אין מיינע אויגן אריין און גערעדט אויף א שפראך וועלכע כ'האב נישט פארשטאנען. דערנאָך האָט זאַמענהאָף זיך אַוועקגעזעצט לעבן מיר אויפֿן בעט, מיך אויסגעהערט מיט זײַן טרובקעלע אויף מײַן ברוסט, אויסגעקלאַפּט מײַנע ריפּן און געפֿרעגט בײַ מיר עפּעס אין פּויליש. געהערט, אַז מײַן פּויליש איז ווײַט פֿון צו זײַן פּויליש, האָט ער געשמייכלט און גענומען רעדן האַלב ייִדיש, האַלב דײַטש. ווידער איז אָנגעגאַנגען צווישן ביידע דאָקטוירים אַ לענגערער געשפּרעך, און זאַמענהאָף האָט פֿאָטערלעך מיך געגלעט און געהייסן ליגן אין בעט רואיק.

און נאָכדעם, און נאָך דעם זעלבן טאָג, בין איך ווי אַ יונגער פּרץ געלעגן אין אַ ריינעם, לופֿטיקן צימער און געטראַכט וועגן דעם דאָקטאָר זאַמענהאָף, ווייל אין מיינע זעכצן יאָר לעבן האָב איך אַוודאי שוין געזען דאָקטוירים, אָבער יענע זענען געווען מיט קאַלטע, אָנגעכמורעטע פּענעמער און קאַלטע הערצער. אין עטלעכע טעג אַרום איז צו מיר געקומען די פּאַניע און מיר אָנגעזאָגט, אַז דער שערער וועט מיך היינט אָפּשערן מיינע לאנגע האר, קיין גוטס האט זי מיר דערמיט נישט געטוען, די אויפרעגונג האט מיין הארץ פארערגערט, איך האב ליב געהאט מיינע לאנגע האר און נישט געוואלט זיי אפשערן, ווען דאקטאר זאמענהאף איז געקומען און מיך אויסגעהערט, האב איך אים געמוזט דערציילן דעם אמת, זיין פנים איז געווארן ערנסט, ער איז גלייך ארויסגעלאפן און טאקע גיך זיך צוריקגעקערט מיט דער פּאַניע, זי האָט מיר פֿאַרזיכערט, אַז מײַנע האָר װעט מען שױן נישט אָפּשערן. עטלעכע װאָכן זענען פֿאַרבײַגעגאַנגען. דער װײַסער פּאַפּיר, װאָס איז געװען צוגעטשעפּעט צו מײַן בעט, איז מיט יעדן טאָג געװאָרן אַלץ מער פֿאַרשריבן דורך דאָקטאָר זאַמענהאָף. מײַן צושטאַנד איז נישט בעסער געװאָרן. אַ פּאָר מאָל אין װאָך איז געקומען צו מיר פּראָפֿעסאָר פֿרײדענזאָן מיט אַלץ נײַע דאָקטױרים, און זײ האָבן צװישן זיך געסודעט,

איבעריקע דאָקטױרים אין לאַטײניש. אױפֿן אַנדערן טאָג, װען דאָקטאָר זאַמענהאָף איז צו מיר אַרײַנגעקומען, האָט ער מיר געזאָגט די גוטע בּשׂורה, אַז אין אַ װאָך אַרום װעט מען מיר מאַכן אַן אָפּעראַציע. װען מען ליגט אין אַ שפּיטאָל אַ לענגערע צײַט, דערװיסט מען זיך שױן, װער איז װער. האָב איך אױסגעפֿונען, אַז דאָקטאָר קרױזע איז דער בעסטער ווען עס קומט צו אפעראציעס, כאטש אזוי איז ער א קאלטער און א שטרענגער מענטש. צום באשטימטן טאג אין אינדערפרי האט מען מיך ווארעם אנגעטוען און אריבערגעפירט אין אפטיילונג נומער צוויי וואו מען מאכט די אפעראציעס. ווען איך בין שוין געלעגן אויפן אפעראציע טיש און א יונגער דאקטער איז געשטאנען לעבן מיר גרייט ארויפצולייגן אויף מיין נאז אזא קיילעכדיג זיפעלע, האב איך ערשט דערזעהן אז נישט קרויזע גייט מאכן די אפעראציע, נאר דער דאקטאר שפילריין. א דערשראקענער האב איך זיך געטאן א זעץ אויף און געזאגט אז איך וויל דאקטאר קרויזע זאל דאס טאן, ניט קיין אנדערער. איז געווארן א טומל, און איך האב זיך דערווייל ארונטערגעשארט פון אפעראציע טיש, גרייט צו גיין צוריק פון וואנען איך בין געקומען. איך האב זיך געבעטן ביי זיי זיי זאלן אריינרופן דעם דאקטאר זאמענהאף, אז אן אים וועל איך ניט לאזן מען זאל מיך אפערירן. מען האט מיך אריינגעפירט אין א צווייטן צימער און איך האב געווארט ביז דאקטאר זאמענהאף איז געקומען צו מיר. ער האט מיר אנגעזאגט אז די אפעראציע ווערט אפגעלייגט אויף א וואך, ווייל דאקטאר קראוזע איז די וואך פארנומען ערגעץ אנדערש. אָט אַזאַ מענטש איז געווען דער ביאַליסטאָקער ייִדישער דאָקטאָר לודוויג זאַמענהאָף, דער באַשאַפֿער פֿון אַ נײַער שפּראַך, וועלכער וועט, ווי ער האָט געגלויבט, פֿאַרברידערן די מענטשהייט איבער דער גאַנצער וועלט. פֿון בוך פֿון נעכטן און הײַנט, לאָס-אַנדזשעלאָס, טויזנט נײַן הונדערט פֿינף און פֿופֿציק. סוף פֿון זײַט איינס.